בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף סמך ד, מיר הייבן אן דף סמך ד עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, אונז האבן שוין געזען אז א טאטע קען מקדש זיין זיין טאכטער ווען זי איז א קטנה, אדער ווען זי איז א נערה, די נקודה איז נישט ווען זי איז א בוגרת, און הוא הדין די טאטע קען אויך נעמען א גט פאר זיין טאכטער ווען זי איז א קטנה, יעצט האמיר אויך געזען אז די טאטע האט א נאמנות צו זאגן אז ער האט מקדש געווען זיין טאכטער אז ער האט מקדש געווען אדער אז ער האט גע'גט דעם טאכטער. איז זאגט יעצט טאקע די משנה, קדשתי את בתי, א טאטע וואס זאגט כ'האב מקדש געווען מיין טאכטער, אדער קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה, דער טאטע זאגט כ'האב איר מקדש געווען און אויך גענומען א גט, איז זאגט די משנה והרי היא קטנה, פשט טאמער זי איז יעצט נאך אלץ א קטנה, אדער א נערה, איז נאמן, איז דער טאטע באגלייבט. יעצט, כלפי וואס, איז נוגע די נאמנות, איז ווען דער טאטע זאגט קדשתי את בתי, איז דער טאטע באגלייבט, און די טאכטער איז אן אשת איש. ווען די טאטע זאגט קדשתיה וגרשתיה איז די טאטע אויך באגלייבט אז די טאכטער איז א גרושה, כלפי וואס איז דאס נוגע אז זי וועט נישט טארן חתונה מיט א כהן? אבער זאגט די משנה קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה והרי היא גדולה, אינו נאמן. פשט וואס איז טאמער די מיידל איז יעצט א בוגרת, אבער די טאטע זאגט אז בשעת וואס זי איז געווען א קטנה האב איך איר מקדש געווען אדער מקדש געווען און מגרש געווען, איז דא האט די טאטע נישט קיין נאמנות. פירט אויס די משנה נשבית ופדיתיה בין שהיא קטנה בין שהיא גדולה אינו נאמן. פשט א טאטע וואס זאגט אז זיין טאכטער האט מען געפאנגען און ער האט איר ארויסגעלייזט, וואס כלפי וואס איז דאס נוגע? ס'איז נוגע אז א אידישע מיידל וואס גוים האבן געפאנגען, איז א חזקה אז מ'האט געוואוינט מיט איר, ממילא האט זי א דין פון א זונה, זי טאר נישט חתונה מיט א כהן. איז א טאטע וואס זאגט, מיין טאכטער האט מען געפאנגען איך האב איר ארויסגעלייזט, איז אויף דעם האט די טאטע נישט קיין נאמנות, נישט קיין חילוק צו די טאכטער איז יעצט א קטנה, צו די טאכטער איז יעצט א בוגרת, די טאטע האט נישט קיין נאמנות איר צו אסר'ן אויף א כהן, אויף אזא אופן, ער קען נישט עדות זאגן, ער קען נישט זאגן אז מען האט געפאנגען זיין טאכטער און ער האט איר ארויסגעלייזט. זאגט די הייליגע גמרא, מאי שנא רישא ומאי שנא סייפא, וואס איז אנדערש די רישא און די סייפא? פשט, ביידע נקודות דארף מען פארשטיין, פארוואס ווען די טאכטער איז יעצט א קטנה האט די טאטע א נאמנות אבער ברגע וואס די טאכטער ווערט א בוגרת האט די טאטע מער נישט קיין נאמנות? און הוא הדין פארוואס ביים פאנגען גלייבט מען נישט דעם טאטן? ענטפערט די גמרא, רישא בידיה סיפא לאו בידיה, פשט זאגט די גמרא א פשוטע נפקא מינה, ווען די טאכטער איז יעצט א קטנה און די טאטע זאגט עדות אז כ'האב איר מקדש געווען אדער כ'האב איר מקדש געווען מגרש געווען, איז היות וואס די טאכטער איז יעצט נאך אלץ א קטנה, איז פשט די טאטע קען דאס יעצט נאך טוהן טאמער ער וויל, און ממילא היות וואס ער קען דאס נאך טוהן האט ער א נאמנות, ער זאגט כ'האב איר מקדש געווען וואס עסטו נישט גלייבן, טאמער ער וויל קען ער עס יעצט אויך טוהן, איז פארדעם האט ער א נאמנות. מה שאין כן ברגע וואס זי איז א בוגרת וואס די טאטע קען עס יעצט מער נישט טון, אדער בנוגע צום נשבית, די טאטע קען דאך נישט גורם זיין אז מען זאל פאנגען דעם טאכטער, איז דא היות וואס די טאטע קען דאס נישט טון, האט ער נישט קיין נאמנות צו זאגן אז דאס איז געווען. פרעגט אבער די גמרא, ולא, איז עס דען אזוי? פשט וואס ביסטו מיר מסביר דא? ביסט מיר מסביר אז יעדע זאך וואס די טאטע האט בכח צו טוהן איז ער באגלייבט און א זאך וואס ער האט נישט בכח צו טוהן איז ער נישט באגלייבט. יעצט בנוגע צו נשבית, וואס איז די פראבלעם פון א מיידל וואס איז נשבית? אז זי איז פסול לכהונה. און ממילא זאגסטו מיר די טאטע איז נישט באגלייבט ווייל דאס איז נישט בידו, די טאטע קען נישט פסל'ן זיין טאכטער לכהונה. אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, ס'איז יא דא אן אופן וואס די טאטע קען פסל'ן זיין טאכטער לכהונה, והרי בידו להשיאה לחלל, טאמער ער וויל, קען ער איר חתונה מאכן מיט א חלל, חלל איז טייטש, איינער וואס איז געבוירן געווארן לאמיר זאגן א כהן האט חתונה געהאט מיט א גרושה און ער טאר נישט, איז די קינדער וואס ווערן געבוירן זענען חללים, יעצט א חלל וואס וואוינט מיט א מיידל, ווערט די מיידל אויכעט פסול לכהונה, איז אויב אזוי, דער טאטע האט דאך בכח חתונה צו מאכן זיין טאכטער מיט א חלל, דקא פסלה מכהונה, איז פארוואס באגלייבט מען אים נישט ווען ער זאגט אז נשבית ופדיתיה? יעצט דרך אגב, רש"י מערקט אן אז לכאורה די גמרא קען זאגן נאך בעסער, די טאטע קען דאך חתונה מאכן די טאכטער און נעמען פאר איר א גט, ברגע וואס ער נעמט פאר איר א גט ווערט זי א גרושה, און א גרושה דאך פסול לכהונה, איז זאג אלס דעם אז ס'איז בידו די טאטע קען נעמען פאר איר א גט ער קען איר פסל'ן מכהונה, אבער אויף דעם זאגט רש"י אז דאס איז אינגאנצן אנדערש פשט די פסול לכהונה פון א גרושה איז אנדערש פון אלע אנדערע פסולים, ווייל לאמיר זאגן די פסול פון א מיידל וואס וואוינט מיט א חלל איז נישט נאר אז זי טאר נישט חתונה מיט א כהן נאר תרומה טאר זי אויך נישט עסן, מה שאין כן א גרושה טאר טאקע נישט חתונה מיט א כהן אבער תרומה מעג זי עסן, פשט אז טאמער זי איז א כהנת זי קומט צוריק אהיים נאך א גט מעג זי עסן תרומה, און ממילא דאס הייסט נישט בידו, פשט דאס אז די טאטע קען נעמען א גט פאר זיין טאכטער מיינט נאך נישט אז ער קען איר פסל'ען פון תרומה, אבער דאס אז ער קען איר חתונה מאכן מיט א חלל איז פשט ער קען איר פסל'ען פון תרומה, ער קען איר אינגאנצן פסל'ען פון כהונה, איז אויב אזוי זאל מען אויך גלייבן א טאטע וואס זאגט אויף זיין טאכטער הקטנה אז נשבית אז מען האט איר געפאנגען אז זי איז פסול לכהונה. זאגט די גמרא ניין, די סיבה פארוואס די משנה האט נישט געהאלטן אז דאס איז בידו איז ווייל הא לא קשיא כרב דוסתאי בן יהודה דאמר בנות ישראל מקווה טהרה לחללים, פשט אונזער משנה גייט כשיטת רב דוסתאי בן יהודה, וואס רב דוסתאי בן יהודה האלט אז בנות ישראל זענען א מקווה טהרה לחללים, פשט, די בר פלוגתא, די תנא וואס קריגט זיך אויף רב דוסתאי בן יהודה, האלט אז א חלל וואס וואוינט מיט א בת ישראל איז אלע קינדער וואס וועלן געבוירן ווערן זענען אויך חללים, און ממילא אז די קינדער זענען חללים איז די בת ישראל אליין ווערט אויך פסול לכהונה ווען זי וואוינט מיטן חלל. רב דוסתאי האלט אנדערש, רב דוסתאי האלט נישט נאר אז די קינדער וואס ווערן געבוירן זענען נישט קיין חללים, פארדעם רופט ער עס אן בנות ישראל מקווה טהרה לחללים, פשט א חלל וואס וואוינט מיט א כשר'ע פרוי איז די קינדער זענען נישט קיין חללים איז אויב אזוי היות וואס די קינדער זענען נישט קיין חללים איז די פרוי אליין ווערט אויך נישט פסול לכהונה, און ממילא אז אונזער משנה האלט אזוי איז קען מען נישט יעצט זאגן אז ס'איז בידו אז די טאטע האט א כח צו פסל'ען זיין טאכטער לכהונה, ווייל ס'איז נישט אזוי אז די טאטע וועט חתונה מאכן זיין טאכטער מיט א חלל ווערט זי נישט פסול לכהונה, פרעגט אבער די גמרא, והרי בידו להשיאה לממזר, די טאטע אז ער וויל קען ער חתונה מאכן מיט א ממזר, און א מיידל וואס וואוינט מיט א ממזר ווערט פסול לכהונה, איז ווייטער איז בידו, ענטפערט די גמרא ניין, אונזער משנה גייט כשיטת רבי עקיבא, כרבי עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, רבי עקיבא האלט אז ביי חייבי לאוין, וואס רוב שיטות רוב תנאים האלטן אז ביי חייבי לאוין אפילו מ'טאר נישט חתונה מיט חייבי לאוין מ'איז עובר אויף א לאו, אבער ס'איז דא תפיסת קידושין, קידושין איז תופס. רבי עקיבא האלט נישט אזוי, רבי עקיבא האלט אז איינער וואס איז מקדש איינער פון די חייבי לאוין איז נישט דא קיין קידושין און די קינדער וואס ווערן געבוירן זענען ממזרים. איז על כל פנים, אונזער משנה גייט כשיטת רבי עקיבא, און ממילא קענסטו מיר נישט זאגן אז ס'איז בידו פונעם טאטן חתונה צו מאכן דעם טאכטער מיט א ממזר, ווייל א ממזר וואס איז מקדש א בת ישראל איז נישט דא קיין תפיסת קידושין, איז הייסט עס נישט בידו. פרעגט אבער די גמרא, הרי בידו להשיאה אלמנה לכהן גדול, פשט אפילו לויט ר' עקיבא אז ס'איז נישט דא קיין תפיסת קידושין ביי חייבי לאוין, ס'איז אבער יא דא געוויסע לאוין וואס ר' עקיבא איז אויך מודה אז ס'איז דא תפיסת קידושין ווי למשל, אן אלמנה לכהן גדול, פשט, א אלמנה טאר נישט חתונה מיט א כהן גדול ס'איז א לאו, אבער פון דעסטוועגן האלט רבי עקיבא דארט אז קידושין איז תופס, ווי זעהט מען דאס? וכרבי סימאי, ווי רבי סימאי האט געזאגט דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא רבי סימאי אומר, מן הכל עושה רבי עקיבא ממזר, רבי עקיבא האלט אז פון יעדע ביאת איסור איז די קינדער וואס ווערן געבוירן זענען ממזרים, ווייל ווי מ'האט געשמועסט, יעדע זאך וואס איז נישט דא קיין תפיסת קידושין איז די קינדער וואס ווערן געבוירן זענען ממזרים, און ממילא אז רבי עקיבא האלט אז ביי אלע חייבי לאוין איז נישט דא קיין תפיסת קדושין, איז אלע קינדער וואס ווערן געבוירן פון חייבי לאוין זענען די קינדער ממזרים חוץ מאלמנה לכהן גדול, חוץ פון אלמנה לכהן גדול, און ווי די מפרשים צייכענען צו די זעלבע זאך אלע אנדערע איסורי כהונה, ווייל פארוואס? ווייל שהרי אמרה תורה, שטייט אין די תורה אז א כהן טאר נישט חתונה האבן מיט אן אלמנה, א כהן גדול טאר נישט חתונה מיט א אלמנה, שטייט לא יקח. און שפעטער שטייט ולא יחלל, פשט אז די קינדער זענען חללים, חילולים עושה, ואין עושה ממזרים, זעט מען קלאר אין די תורה אז א כהן גדול וואס האט יא חתונה מיט א אלמנה, איז די קינדער זענען נישט קיין ממזרים, זענען נאר חללים, און זעט מען אז ס'דא תפיסת קידושין, ווייל טאמער ס'וואלט נישט געווען תפיסת קידושין, וואלטן די קינדער געווען ממזרים, איז על כל פנים, היות וואס א טאטע האט בכח חתונה צו מאכן דעם טאכטער אן אלמנה מיט א כהן גדול טאמער זיין טאכטער איז א אלמנה, און אונזער משנה האט נישט מחלק געווען צווישן א טאכטער א אלמנה, און סתם א טאכטער, איז משמע אז דער דין איז געזאגט געווארן איבעראל. איי פארוואס? טאמער די טאכטער איז אלמנה, קען דער טאטע איר חתונה מאכן מיט א כהן גדול, און אז דער טאטע קען איר חתונה מאכן מיט א כהן גדול, איז פשט ער קען איר פסל'ען פון כהונה, און אז ער קען איר פסל'ען פון כהונה, זאל דער טאטע זיין באגלייבט צו זאגן אז נשבית ופדיתיה אז מען האט געפאנגען דעם טאכטער און זי איז פסול לכהונה. זאגט די גמרא ניין, כרבי ישבב, פשט, די סיבה פארוואס דאס איז נישט קיין קשיא, איז ווייל אונזער משנה גייט כשיטת רבי ישבב, וואס ווי מען וועט שוין זען, רבי ישבב קריגט זיך אויף רבי סימאי, פשט וואס האט רבי סימאי געזאגט? רבי סימאי האט געזאגט אז דאס וואס רבי עקיבא האט געזאגט אין קידושין תופסין בחייבי לאוין דאס איז נאר ביי רוב חייבי לאוין ס'דא אבער א יוצא מן הכלל אלמנה לכהן גדול איז א יוצא מן הכלל דארט איז רבי עקיבא אויך מודה אז ס'דא תפיסת קידושין רבי ישבב קריגט זיך אויף דעם רבי ישבב ווי מ'עט שוין זעהן האלט אז לשיטת רבי עקיבא אין קידושין תופסין בחייבי לאוין אן קיין יוצא מן הכלל אפילו אלמנה לכהן גדול אויכעט דאמר ווי מ'האט געזען רבי ישבב האט געזאגט בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף, מ'דארף שרייען אויף רבי עקיבא שהיה אומר כל שאין לו ביאה בישראל הוולד ממזר, פשט רבי ישבב האט געהאלטן אז רבי עקיבא האט געזאגט אז יעדער איינער וואס האט נישט קיין ביאה בישראל, פשט יעדע ביאת איסור, איז נישט דא קיין תפיסת קידושין און די ולד ממזר אן קיין יוצא מן הכלל, כולל אן אלמנה לכהן גדול, איז אויב די משנה האט געלערנט ווי רבי ישבב קענסטו מיר נישט יעצט פרעגן אז ס'איז יא דא אן אופן אז א טאטע קען פסל'ן די טאכטער לכהונה, אלמנה לכהן גדול ווייל ס'איז נישט אזוי, ס'איז נישט בידו, די טאטע קען נישט חתונה מאכן די טאכטער אלמנה צו א כהן גדול, ווייל לויט רבי עקיבא ווי רבי ישבב לערנט איז אויך נישט דא תפיסת קידושין ביי אלמנה לכהן גדול, פרעגט אבער די גמרא, הניחא לרבי ישבב אי לטעמיה דנפשיה שפיר, אלא אי לאפוקי מטעמא דרבי סימאי קאתי, הרי בידו להשיאה לחייבי עשה, פשט אזוי, רבי עקיבא האט מען געזען האט געזאגט, אז אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, איז רבי סימאי האט געזאגט אז ס'דא א יוצא מן הכלל אויף דעם, ווי דא א יוצא מן הכלל אלמנה לכהן גדול דארט איז רבי עקיבא אויכט מודה אז ס'דא תפיסת קידושין, יעצט רבי ישבב האמער געזעהן קריגט זיך אויף רבי סימאי און ער האלט ס'איז נישט דא קיין יוצא מן הכלל, אבער ס'איז נאך אלץ דא דא א ספק א שאלה ווען האט רבי ישבב געזאגט זיין דין דא פשט אזוי אונז האמער געזעהן רבי ישבב האט געשריגן בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף ער האט זיך געקריגט אויף רבי עקיבא, ס'האט אים געבאדערט רבי עקיבא, וואס האט געבאדערט פאר רבי ישבב דעם רבי עקיבא? ס'האט געבאדערט פאר רבי ישבב אז לויט רבי עקיבא קומט אויס דא אסאך ממזרים ביי כלל ישראל, יעדע מאל איינער איז עובר אויף א ביאת איסור, יעדע איינער יעדע מאל איינער וואוינט מיט איינער פון די חייבי לאוין, זענען די קינדער ממזרים, ובמילא שרייט רבי ישבב, ווי קען מען אזוי זאגן ווי קען מען לערנען ווי רבי עקיבא? די שאלה אבער איז ווען האט רבי ישבב דאס געזאגט? פון איין זייט קען מען זאגן אז רבי ישבב האט עס געזאגט סתם ער איז אריין אין בית מדרש איין טאג, און ער האט געזאגט בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף שאומר כל שאין לו ביאה בישראל הוולד ממזר, יעצט וואס איז די לשון פון רבי שובב? רבי ישבב זאגט אז לויט רבי עקיבא קומט אויס אז כל שאין לו ביאה בישראל פשט יעדע מאל איינער וואוינט מיט א ביאת איסור איז די קינדער זענען ממזרים, וואס מיינט כל? כל מיינט אלעס, אלע ביאות אסורות לויט רבי עקיבא זענען די ולדות ממזרים, רבי ישבב האלט עס נישט אויס. אבער, ביז יעצט האט מען גערעדט פון ביאות אסורות חייבי לאוין, ס'איז אויך דא חייבי עשה. למשל א גר מצרי א גר אדומי, איז א איסור עשה אז ער טאר נישט וואוינען מיט א בת ישראל. יעצט, וואס טוט זיך מיט איסורי עשה, דארט איז דא תפיסת קידושין צו נישט? איז טאמער רבי ישבב איז פשוט אריין אין בית מדרש איין טאג און געשריגן בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף שאומר כל שאין לו ביאה בישראל, קומט אויס אז לויט רבי ישבב האלט רבי עקיבא אז אפילו ביי חייבי עשה זענען די קינדער אויך ממזרים. דאס איז טאמער רבי ישבב איז פושט אריין אין בית מדרש און געשריגן איין טאג. אבער ס'דא א אנדערע וועג וואס מ'קען זאגן, מ'קען אויך זאגן אז רבי ישבב איז נישט סתם אריין אין בית מדרש, נאר רבי ישבב האט געהערט רב סעמועל, אז רבי סימאי האט געזאגט ס'דא א יוצא מן הכלל אויף רבי עקיבא'ס דין, אז ביי אלמנה לכהן גדול, דארט איז רבי עקיבא אויך מודה די קינדער זענען נישט ממזרים. אויף דעם האט זיך רבי ישבב אנגערופן אז ס'איז נישט ריכטיג, בואו ונצווח. אויב דאס איז געווען אויב פשט אויב רבי ישבב האט סך הכל גערעדט צו רבי סימאי דעמאלטס איז פשט אז רבי ישבב קריגט זיך אויף רבי סימאי נאר לגבי די דינים לגבי אלמנה לכהן גדול דארט האלט רבי ישבב אז לשיטת רבי עקיבא זענען די קינדער אויך ממזרים אבער ביי חייבי עשה עט רבי ישבב אויך מודה זיין אז לשיטת רבי עקיבא זענען די קינדער נישט קיין ממזרים איז אויב אזוי פרעגט די גמרא על הצד אז דאס איז געווען אז רבי ישבב האט גערעדט צו רבי סימאי קומט אויס רבי ישבב איז אויך מודה לשיטת רבי עקיבא אז ביי חייבי עשה זענען די קינדער נישט קיין ממזרים. יעצט אפילו טאקע די קינדער זענען נישט קיין ממזרים, איז פונדעסטוועגן פסולי כהונה זענען זיי יא. איז אויב אזוי פרעגט די גמרא, פארוואס זאל א טאטע נישט זיין נאמן צו זאגן אז זיין טאכטער איז נשבית, ס'איז דאך בידו צו חתונה מאכן דעם טאכטער מיט די חייבי עשה, און טאמער ער עט חתונה מאכן זיין טאכטער מיט א חייבי עשה, עלן די קינדער זיין פסולי כהונה פשט ס'איז בידו צו פסל'ען די טאכטער מן הכהונה. איז די גמרא טאקע מקבל די קשיא, און די גמרא זאגט נאך מער, זאגט די גמרא אמר רב אשי, ותסברא רישא משום דבידו הוא, פשט פרעגט די גמרא סתם אזוי א קשיא אויף די גאנצע הסבר וואס אונז האבן מסביר געווען די משנה, אונז האבן מסביר געווען אז די טאטע איז באגלייבט צו זאגן אז זיין טאכטער די קטנה האט ער חתונה געמאכט און אז ער האט גענומען א גט פאר איר ווייל ס'איז בידו ווייל ער קען דאס טוהן, איז אויף דעם פרעגט רב אשי ער קען דאס דען טוהן? נהי דבידו לקדשה בידו לגרשה, ער קען טאקע איר מקדש זיין אבער ער קען איר דען גט'ן? די טאטע איז בכח ס'איז בידו פונעם טאטן איר צו גט'ן, יעצט אוודאי די טאטע האט בכח צו נעמען דעם גט, אבער ער קען דאך נישט צווינגען די מאן איר צו גט'ן, און וואס עפעס הייסט עס בידו? ועוד נאך מער פרעגט רב אשי, אילו אמר האי דלא ניחא בגוה מי מצי מקדש ניהליה בעל כרחיה, פשט, די טאטע האט דען בכח צו מקדש זיין דעם טאכטער? דהיינו, טאקע די טאטע איז דער וואס מען געבט אים די קידושין, און ער איז דער וואס איז בעלבאס אויף דעם טאכטער'ס קידושין, אבער ער קען דען צווינגען א מאן איר צו מקדש זיין? ס'הייסט אויך נישט בידו! איז ווייטער אז ס'איז נישט בידו פארוואס איז ער באגלייבט, פארוואס איז א טאטע באגלייבט צו זאגן, כ'האב מקדש געווען מיין טאכטער? אלא אמר רב אשי, ממילא זאגט רב אשי א גאנצע נייע הסבר אין די משנה, זאגט רב אשי רישא, ווייסט פארוואס די טאטע איז באגלייבט אין די רישא פון די משנה צו זאגן כ'האב מקדש געווען מיין טאכטער? רחמנא הימניה! די תורה האט אים באגלייבט, די תורה האט געגעבן די נאמנות, ווי זעהט מען די תורה האט געגעבן אזא נאמנות כרב הונא דאמר רב הונא אמר רב מנין לאב שנאמן לאסור את בתו מן התורה שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה שטייט אין תורה את בתי נתתי לאיש הזה די תורה געבט א נאמנות פאר א טאטע צו זאגן את בתי נתתי לאיש הזה כ'האב חתונה געמאכט מיין טאכטער איז פון לאיש דרש'נט מען אסרה אז די תורה געבט א כח פארן טאטן צו אסר'ן זיין טאכטער ברגע וואס א טאטע זאגט כ'האב מקדש געווען מיין טאכטער לאיש פאר עפעס א מאן ער דארף נישט זאגן פאר וועלכע מאן ער זאגט פאר עפעס א מאן איז די טאכטער שוין אן אשת איש די טאטע האט א כח דאס צו זאגן און פון הזה זעט מען התירה פשט אז די טאטע האט א כח צו זאגן לאיש הזה, זעט מען די תורה גלייבט אויך דעם טאטן ווען ער זאגט פאר וועלכע מאן אז פאר דעם מאן מיט דעם מאן איז די טאכטער יא מעגן וואוינען, און ווי די ראשונים לייגן צו אז אז מען זעט אז די תורה האט געגעבן א כח פארן טאטן צו מתיר זיין דעם טאכטער מיט דעם מאן, האט שוין די טאטע אויך א כח צו מתיר'ן זיין טאכטער פאר יעדעם, פשט, די תורה האט אים אויך באגלייבט צו זאגן אז כ'האב גענומען פאר איר א גט. גערעכט. אבער על כל פנים דאס איז נאר לענין גיטין וקידושין, און דאס איז אויך נאר לענין א קטנה אדער א נערה, ווייל די פסוק איז בתי נתתי לאיש הזה שטייט ביי א קטנה, שטייט נישט ביי א בוגרת, איז ביי א בוגרת האט די טאטע נישט די נאמנות, און די זעלבע זאך בנישואין הימני' רחמנא לאב, בשבי' לא הימני', פשט, די גאנצע נאמנות איז נאר לענין נישואין, לענין קידושין, לענין גיטין, לענין שבי', צו זאגן אז מ'האט געפאנגען מיין טאכטער, ווער האט דיר געגעבן די נאמנות? די תורה האט דיר נישט געגעבן א נאמנות דאס צו זאגן, און דערפאר זאגט די משנה ביי אזא סארט זאך א טאטע זאגט מען האט געפאנגען דעם טאכטער, האט ער נישט קיין נאמנות נישט קיין חילוק צו די טאכטער איז א קטנה צו די טאכטער איז א בוגרת. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים, איינער וואס אונז ווייס מיר נישט אז ער האט קינדער, אונז האבן קיינמאל נישט געהערט ער האט קינדער, און פארן שטארבן זאגט ער האט געהאט קינדער, איז אונז קען מען נישט די קינדער אבער ער זאגט ער האט געהאט קינדער זאגט די משנה נאמן ער איז באגלייבט וואס איז דאס נוגע עס איז נוגע פאר זיין פרוי ווייל טאמער ער האט קינדער איז זיין פרוי דארף נישט יבום וחליצה טאמער ער האט נישט קיין קינדער דארף מען איר יעצט מייבם זיין אבער אז ער זאגט ער האט געהאט קינדער פארן שטארבן זאגט די משנה ער איז באגלייבט טאמער אבער ער זאגט יש לי אחים פשט וואס איז טאמער א מענטש וואס אונז קען מען נישט זיינע ברידערס אונז ווייסט מען נישט אז ער האט ברידערס און ממילא ווען ער וועט שטארבן וועט זיין פרוי נישט דארפן יבום וחליצה ווייל ס'איז דאך נישטא קיין ברידערס אבער יעצט פארן שטארבן זאגט ער ער האט ברידערס איז דא אינו נאמן דא איז ער נישט באגלייבט, זאגט די גמרא, אלמא וואס זעהן מיר דא אין די משנה, זעהן מיר אז נאמן להתיר ואין נאמן לאסור, ער באגלייבט צו מתיר'ן די פרוי צו זאגן אז זי דארף נישט יבום וחליצה, טאמער ער זאגט יש לי בנים איז ער באגלייבט, אבער צו אסר'ן די פרוי צו זאגן יש לי אחים אז יעצט דארף זי יבום וחליצה אויף דעם איז ער נישט באגלייבט, איז לכאורה זאגט די גמרא נימא מתניתין דלא כרב נתן קומט לכאורה אויס אז אונזער משנה שטימט נישט מיט רב נתן, וועלכע רב נתן? דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אביסל אנדערש אנדערע ציור פון די משנה, די ברייתא זאגט בשעת קדישין אמר יש לו בנים, וואס איז טאמער איינער האט געזאגט פאר א פרוי בשעת וואס ער איז איר מקדש כ'האב קינדער, יעצט ווי רש"י זאגט פארשטייט זיך ס'איז נישט געווען קיין תנאי, ווייל טאמער ס'איז געווען א תנאי און שפעטער ווערט נתברר ער האט נישט קיין קינדער איז די גאנצע קדישין בטל, נאר דא רעדט זיך נישט ער האט געמאכט א תנאי, נאר סתם אזוי ער האט געוואלט משכנע זיין א פרוי חתונה צו האבן מיט אים, און ער ווייסט אז דא א פרוי וואס האט מורא חתונה צו האבן מיט א מאן וואס האט נישט קיין קינדער, ווייל טאמער ער וועט שטארבן וועט זי דארפן יבום וחליצה זאגט ער איר כ'האב קינדער, אזוי קען זי זיין רואיג אז אפילו ווען ער שטארבט דארף זי נישט יבום וחליצה, און שפעטער בשעת מיתה פארן שטארבן זאגט ער אמר אין לו בנים, כהאב געזאגט ליגנט כהאב נישט קיין קינדער. אדער וואס איז טאמער פארקערט בשעת קידושין אמר אין לו אחים, בשעת ער האט איר מקדש געווען האט ער איר געזאגט כהאב נישט קיין ברודערס, פשט קען זי זיין רואיג, טאמער דער מאן וועט אמאל שטארבן וועט זי נישט דארפן יבום וחליצה, און ממש פארן שטארבן בשעת מיתה אמר יש לו אחים זאגט ער כהאב יא ברודערס, איז די דין איז נאמן להתיר, ואין נאמן לאסור, פשט, די ערשטע זאך וואס ער האט געזאגט גלייבט מען אים יא, דאס האט ער געזאגט בשעת ער האט איר מקדש געווען, אבער דאס וואס ער זאגט פארן מיתה גלייבט מען אים נישט דברי רבי אזוי זאגט רבי, רב נתן אומר רב נתן קריגט זיך, רב נתן זאגט אף נאמן לאסור, ער איז אויך באגלייבט איר צו אסר'ן, פשט, דאס וואס ער זאגט פארן מיתה גלייבט מען אים יא, איז לכאורה קומט אויס אונזער משנה שטימט נישט מיט רב נתן, אמר רבא, זאגט רבא ניין, שאני התם, כיוון דבשעת מיתה קא הדר ביה, אימא קושטא קאמר, פשט ענפערט רבא אזוי, דארט איז אנדערש, דארט רעדט זיך דאך אז בשעת'ן קידושין האט ער געזאגט איין זאך, און בשעת מיתה זאגט ער א צווייטע זאך, און ממילא קומט אויס אז דארט איז מסתבר צו זאגן אז ער רעדט אמת די צווייטע מאל, פארוואס? ווייל בשעת ער האט איר מקדש געווען, און ער האט איר געזאגט למשל יש לו בנים, אז ער האט קינדער, איז פשט האט ער איר געזאגט אז זי גייט נישט דארפן יבום וחליצה, איז טאמער ער האט געזאגט ליגן, באדערט עס אים, א גאנץ לעבן באדערט עס אים אז ער האט דא אריין געפאפט א פרוי, ווייל טאמער ער וועט שטארבן, עט זי מיינען זי דארף נישט יבום וחליצה, און אין אמת'ן אריין דארף זי יא, איז פאר דעם, פארן שטארבן כאפט אים דאס הארץ, זאגט ער, אין לו בנים, איז דא זאגט ר' נתן דא גלייבט מען אים. פארוואס? ווייל ס'קלעמט אים דאס הארץ, איז דא דא א סיבה אים צו גלייבן מסתמא רעדט ער אמת. אז נישט, פארוואס האט ער סתם געזאגט פארן שטארבן אז זי דארף יבום וחליצה? סתם איר אפצוטון? אוודאי קלעמט אים די הארץ. אבער ביי אונזער משנה רעדט זיך דאך ביי א ציור אז ער האט גארנישט געזאגט בשעת'ן קידושין, ער זאגט נאר פארן שטארבן. איז דא, ווען ער וואלט שטיל געבליבן און ער וואלט זיך גארנישט אנגערופן, וואלט די פרוי טאקע נישט געקריגן יבום וחליצה. אבער נישט ווייל ער האט עפעס געטון, ער האט גארנישט געטון, ער האט גארנישט געזאגט. און ממילא זי עט נישט קריגן יבום וחליצה ווייל אונז ווייסמער נישט פון זיין ברודערס צו זאגן אבער נישט ווייל ער איז שטיל און פארוואס רופסט דיך אן וואס זאגסטו איך האב ברודערס איז ביי אונזער משנה איז א סימן אז ער זוכט איר סתם אפצוטון און דערפאר איז ער נישט באגלייבט קומט אויס אונזער משנה קען אויך שטימען מיט ר' נתן אמר ליה אביי פרעגט אבער אביי צו רבא ולאו כל דכן הוא פשט איז עס נישט קיין כל שכן עס איז נישט קיין פשוטע קל וחומר השתא מה התם דקא מרע ליה לדיבוריה אמרת קושטא קאמר מתניתין דלא קא מרע ליה לדיבוריה לא כל שכן פשט כ'פארשטיי נישט דיין סברא, דיין סברא איז דאך פונקט פארקערט. ס'קומט א מענטש, ער זאגט איין זאך בשעת'ן קידושין, ער ציט צוריק פאר ער שטארבט, דא זאגסטו ער איז באגלייבט, על אף וואס כ'זע קלאר ער איז א ליגנער, אבער דא איז ער באגלייבט. ביי אונזער משנה, וואס ער האט זיך קיינמאל נישט סותר געווען, ער האט קיינמאל נישט געזאגט קיין ליגנט, דא פלוצלינג איז ער נישט באגלייבט? דו ביסט אזוי משוכנע אז ער טוט איר אפ? וואס איז פשט? אלא אמר אביי, ממילא זאגט אביי אנדערש פשט. אנדערש פשט וויאזוי מ'קען פארענטפערן רבי נתן מיט אונזער משנה, זאגט אביי, מתניתין דלא מוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני, פשט זאגט אביי אונזער משנה רעדט זיך ביי א ציור פון א מאן וואס ס'איז נישט מוחזק אז ער האט קינדער און ס'איז נישט מוחזק אז ער האט ברודערס, פשט קיינער ווייסט נישט פון א ברודער צו זאגן און קיינער ווייסט נישט פון א קינד צו זאגן, יעצט ס'מיינט נישט אז ער האט נישט, נישט דא עדים אז ער האט נישט. אבער א חזקה איז דא אז ער האט נישט ווייל אונז ווייס מיר נישט פון דעם און ממילא דאמרינן כיוון דלא מוחזק לן בבנים ולא באחי פשט היות וואס ס'איז מוחזק אז ער האט נישט קיין ברידערס האט נישט קיין קינדער איז יעדע פרוי וואס גייט חתונה מיט דעם מאן ווייסט לכאורה קלאר אז יבום וועט זי נישט דארפן ווייל ער האט נישט קיין ברידערס איז יעצט טאמער דער מאן זאגט פארן שטארבן אמר יש לי בנים נאמן טאמער ער זאגט ער האט קינדער איז ער באגלייבט ווייל ער זאגט דאך נישט דא קעגן א חזקה ער זאגט סך הכל ער האט קינדער יעצט וואס טייטש ער איז באגלייבט? ביז יעצט האט די פרוי נישט געדארפט קיין יבום, ווייל אונז האבן אלעמאל געוואוסט האט נישט קיין ברודערס, איז יעצט דארף זי נאכאמאל נישט קיין יבום ווייל ער האט קינדער? און ווי רש"י איז מסביר ניין, ס'טוט אויף דאס וואס די מאן זאגט אז ער האט קינדער, ווייל אפילו טאמער ס'עט באלד קומען א מענטש נאך די מאן עט שטארבן עט קומען א מענטש זאגן איך בין געווען זיין ברודער, עט מען אים נישט גלייבן, פארוואס? ווייל סיי איז דא א חזקה קעגן דעם, און זיי האבן קיינמאל נישט געוואוסט פון קיין ברודערס צו זאגן, און סיי די מענטש פארן שטארבן האט געזאגט יש לי בנים, איז די יש לי בנים זיך מצטרף צום חזקה, און ממילא די פרוי וועט קיין יבום נישט דארפן. אבער וואס איז טאמער די מאן זאגט יש לי אחים, פארן שטארבן זאגט ער ער האט ברודערס, איז אינו נאמן, איז ער נישט באגלייבט, לאו כל כמיניה דאסר לה אכולי עלמא, ער האט נישט קיין רעכט, ער זאגט דא קעגן א חזקה, ער קען נישט קומען זאגן קעגן א חזקה, אונז ווייסן מיר בחזקה האט נישט קיין ברודערס, קען זיך נישט דער מאן אנרופן אז כ'האב יא ברודערס, ער האט נישט אזא נאמנות, און ממילא די משנה שטימט זייער גוט. ווייטער ברייתא, די ברייתא רעדט זיך א אנדערע ציור אינגאנצן. די ברייתא רעדט זיך א ציור דמוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני, פשט פונקט פארקערט, דא איז דא א חזקה אז ער האט ברודערס און האט נישט קיין קינדער, פשט פשטות אז מ'וועט גיין מיטן חזקה איז יעדע פרוי וואס האט חתונה מיט דעם מאן, וועט דארפן האבן יבום, ווייל מען ווייסט אז ער האט נישט קיין קינדער און מען ווייסט אז ער האט ברודערס. יעצט, ווען ער האט חתונה מיט א פרוי, און ער זאגט פאר די פרוי, אנדערש ווי די חזקה, ער זאגט פאר די פרוי כ'האב קינדער, אדער כ'האב נישט קיין ברודערס, איז דא גלייבט מען אים פארוואס? ווייל דאמרינן מה לי לשקר, מען זאגט פארוואס זאל ער זאגן ליגנט, מאי קאמר למיפטרה מיבם מצי אמר פטרנא לך בגיטא, פשט פארוואס זאל דער מענטש זאגן ליגנט, לכאורה וואלט א מענטש קענען זאגן א פשוטע סברה פארוואס ער וויל זאגן ליגנט, ווייל היות ס'איז דא א חזקה אז ער האט נישט קיין קינדער און האט ברידערס, איז וויל נישט א פרוי חתונה מיט אים, ווייל טאמער זי האט חתונה מיט אים וועט זי דארפן האבן יבום, אבער אויף דעם זאגט אביי, וואס דארף ער זאגן ליגנט, פארדעם דארף ער זאגן ליגנט אז ער האט קינדער, פארדעם דארף ער זאגן ליגנט אז ער האט נישט קיין ברידערס. זאג פאר די פרוי אז כ'על דיר געבן א גט פארן שטארבן, טאמער ער וועט זעהן ער ווערט קראנק על איך דיר געבן א גט, און אויב כ'על דיר געבן א גט וועסטו נישט דארפן האבן קיין יבום, וואס פעלט אויס זאגן די גאנצע ליגנט, און ממילא מיטן מה לי לשקר גלייבט מען א מאן ווען ער זאגט בשעת ער איז מקדש די פרוי, ער זאגט איר אז כ'האב קינדער, ער זאגט איר כ'האב נישט קיין ברודערס גלייבט מען אים, אבער יעצט אז ער זאגט פארקערט פארן שטארבן ציט ער צוריק, איז דא איז די שאלה צו ער קען צוריק ציען צו נישט, רבי סבר, מה לי לשקר כי עדים דמי, ואתו עדים עקרי חזקה, פשט זאגט רבי אזוי, די מה לי לשקר ווי שטארק איז די מה לי לשקר, לויט רבי איז מה לי לשקר אזוי שטארק ווי עדים, פשט, ווען די מאן האט חתונה געהאט מיט די פרוי און ער האט איר געזאגט איך האב קינדער אדער איך האב נישט קיין ברודערס, גלייבט מען אים מיטן מה לי לשקר אזוי שטארק? כאילו ס'וואלט געווען עדים וואס וואלטן עדות געזאגט אז אזוי איז. איז אויב אזוי איז פשט מ'האט צושטערט די אלטע חזקה, די אמאליגע חזקה איז געווען אז די פרוי וואס האט חתונה מיט אים וועט דארפן האבן יבום וחליצה, יעצט איז די חזקה פארקערט אז די פרוי וואס האט חתונה מיט אים דארף נישט יבום וחליצה, איז פארן שטארבן ציעט ער צוריק? פארן שטארבן וויל ער צוריקדרייען די רעדל? נישט דא אזא זאך. פאר דעם זאגט רבי נישט באגלייבט צו אסר'ן די פרוי, ער קען נישט יעצט זאגן עפעס קעגן א חזקה. ור' נתן סבר, ר' נתן האלט ניין, ר' נתן האלט מה לי לשקר כי חזקה דמי, לא אתי חזקה ועקרה חזקה לגמרי, פשט זאגט ר' נתן אזוי, דער איד האט געהאט א חזקה אז ווער ס'וועט חתונה מיט אים, וועט דארפן האבן יבום וחליצה, זאגט ער יעצט פארן חתונה אז ניין, אז מ'וועט נישט דארפן האבן יבום וחליצה, פיין, און מ'גלייבט אים טאקע מיטן מה לי לשקר, אבער די מה לי לשקר איז נישט אזוי שטארק ממש ווי עדים אז ס'קען עוקר זיין די אלטע חזקה. פשט איז אוודאי דא דא די אלטע חזקה אז די פרוי דארף יבום וחליצה, נאר ס'אויך דא א נייע חזקה אז זי דארף נישט, יעצט היות ס'איז דא דא צוויי חזקות, א חזקה די וועג א חזקה די וועג, איז וואס איז טאמער דא שטעלט זיך אפ די מעשה, די מאן ציט נישט צוריק ער שטארבט יעצט אן קינדער, דארף די פרוי יבום וחליצה צו נישט? איז דא איז אוודאי די דין ווי רש"י זאגט אז זי דארף נישט יבום וחליצה פארוואס? בעצם פארוואס? ס'איז דא צוויי חזקות, ס'איז דא די אלטע חזקה זי דארף יא און די נייע זי דארף נישט, וואס עפעס איז די נייע שטערקער ווי די אלטע? און ווי רש"י איז מסביר אז ס'איז דא דא נאך א נקודה, ס'איז אויך דא דא אן אין אדם חוטא ולא לו, א מענטש זוכט נישט יענער זאל טון עבירות, פארוואס זאל דער מאן סתם אפטון די פרוי און זאגן אז זי דארף נישט האבן חליצה ווען אין אמת'ן אריין דארף זי יא, סתם איר אפצוטון זי זאל טון עבירות? איז דא זאגט מען אז מ'גלייבט טאקע דעם מאן. אבער טאמער דער מאן ציט צוריק איז א סימן טאקע אז ער האט ליגענט געזאגט, דא פאלט אוועק די אין אדם חוטא ולא לו, ווייל זעהסט דאך טאקע ער וויל נישט די פרוי זאל טון א עבירה, איז דא היות וואס נאך אלץ דא די אלטע חזקה אז זי דארף יבום וחליצה זאגט מען טאקע אז ער קען צוריק ציען און זי דארף טאקע האבן יבום וחליצה, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, המקדש את בתו סתם, א טאטע וואס האט טעכטער גרויסע מיט קליינע, און ער האט מקדש געווען איינע פון די טעכטער מ'ווייסט נישט וועלכע טאכטער, איז אין הבוגרות בכלל, די בוגרת'ן, זיי האט מען זעכער נישט מקדש געווען ווייל די טאטע האט דאך נישט בכח צו מקדש זיין א טאכטער וואס איז א בוגרת, און מ'וועט זעהן אין די גמרא פונקט וואס די חידוש פון די משנה, בעצם האט מען שוין געהאט די משנה אין דף נ"א, דארט האט מען שוין געזעהן, די גמרא האט דן געווען וואס איז די חידוש פון די משנה, זאגט די משנה ווייטער, מי שיש לו שתי כתי בנות משתי נשים, דאס האט מען שוין אויך געזעהן, א טאטע וואס האט חתונה געהאט מיט א פרוי, ער האט געהאט א פאק פון טעכטער, נאכדעם איז די פרוי געשטארבן, האט חתונה געהאט מיט א צווייטע פרוי, ער האט געהאט נאך א פאק פון טעכטער, פשט ער האט צוויי גרופעס טעכטער, צוויי כתי בנות, פון צוויי אנדערע פרויען, ואמר און דער טאטע זאגט, קידשתי את בתי הגדולה, ואיני יודע אם גדולה שבגדולות, פשט דער טאטע זאגט איך האב מקדש געווען מיין גדולה, די טאכטער וואס איז א גדולה, אבער אונז ווייסט נישט וואס מיינט גדולה, צי דאס מיינט די עלטסטע פון די עלטסטע גרופע פון די ערשטע פרוי, או גדולה שבקטנות, אדער אפשר מיינט עס די גרעסטע טאכטער פון דעם צווייטן פרוי, וואס זי הייסט אויך א גדולה, או קטנה שבגדולות, שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות אדער אפשר גאר מיינט עס די יונגסטע טאכטער פון די ערשטע פרוי וואס בעצם זי איז אויך גדולה ווייל זי איז עלטער פון אלע טעכטער פון די צווייטע פרוי איז די דין איז כולן אסירות איז אלע זענען אסור ווייל אלע זענען ספק מקודשת איז קיינער טאר נישט חתונה האבן אן א גט חוץ מן הקטנה שבקטנות חוץ די יונגסטע טאכטער ממש זי איז זעכער נישט קיין גדולה זי האט נישט קיינער וואס איז יונגער פון איר איז אויף זי איז נישט דא קיין ספק דברי ר' מאיר אזוי זאגט ר' מאיר ר' יוסי אומר ר' יוסי זאגט פארקערט כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות, פשט חוץ די עלטסטע טאכטער ממש, איז יעדער איינער מותר, פארוואס וועלן מיר זעהן די גמרא ר' יוסי האלט אז א מענטש לייגט זיך נישט אריין א ספק, אז דער טאטע האט געזאגט גדולות האט ער נישט געזאגט א לשון וואס ס'וועט זיין א ספק וועם ער מיינט, ס'איז זיכער אז ער האט געמיינט די עלטסטע פון די עלטסטע, און ממילא די רעשט קענען חתונה האבן. די זעלבע זאך זאגט די משנה, אצינד פארקערט, א טאטע זאגט קידשתי את בתי הקטנה, כ'האב מקדש געווען די קליינע, און מ'ווייסט נישט, ואיני יודע אם קטנה שבקטנות מיינט די יונגסטע פון די צווייטע פרוי, או קטנה שבגדולות אדער די יונגסטע פון די ערשטע פרוי, או גדולה שבקטנות אדער אפשר די עלטסטע מיידל פון די צווייטע פרוי, וואס זי איז אויך א קטנה כלפי אלע קינדער פון די ערשטע פרוי, שהיא קטנה מן הקטנה שבגדולות, איז אויך כולן אסירות חוץ מן הגדולה שבגדולות דברי ר' מאיר. פשט, ר' מאיר האלט די ערשטע טאכטער פון די ערשטע פרוי זי איז זעכער נישט אין די ספק ווייל זי איז זעכער נישט קיין קטנה, ווייל ס'נישט דא קיינער העכער איר אבער אלע אנדערע מיידלעך זענען א ספק, ר' יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הקטנה שבקטנות, אלע זענען מותר, יעצט די יונגסטע מיידל זי איז די וואס די טאטע האט מקדש געווען, זאגט די הייליגע גמרא, מ'האבן געזען אנפאנג משנה אז א טאטע וואס האט מקדש געווען טעכטער סתם, און האט גרויסע טעכטער מיט קליינע טעכטער, איז די גרויסע זענען בכלל נישט אינעם ספק ווייל זיי קען דאך די טאטע נישט מקדש זיין, איז משמע אז די גרויסע ביי זיי איז נישטא קיין ספק אבער קליינע טאמער ס'דא אפאר קליינע טעכטער איז ווייסט מען טאקע נישט וועם מ'האט מקדש געווען דא זיי וועלן נישט טארן חתונה האבן אן א גט, זאגט די גמרא וקטנות בכלל, שמע מינה קדישין שאין מסירין לביאה הוה קדישין. פשט אונז האבן שוין געזעהן אז רבא האט געזאגט אויף נ"א אז קדישין שאין מסירין לביאה א קדישין וואס מ'קען נישט וואוינען מיט די פרוי הייסט נישט קיין קדישין. יעצט דא איז דאך דא אפאר שוועסטערס טאמער דו זאגסט מיר אז אלע שוועסטערס זענען א ספק קיינער פון זיי זאל נישט טארן חתונה האבן ווייל מ'ווייסט נישט וועם די טאטע האט מקדש געווען איז דאך קדישין שאין מסירין לביאה די מאן קען נישט וואוינען מיט קיינער פון די טעכטער אויך נישט ווייל מ'ווייסט דאך נישט ווער איז זיין פרוי און ווער איז זיין אחות אשתו און אף על פי כן זעהט מען די משנה אז די קדישין האט תופס געווען פאר אלע יונגע טעכטער, איז לכאורה אונזער משנה האלט אז קדישין שאין מסירין לביאה הוה קדישין, זאגט די גמרא ניין, הכא במאי עסקינן כשאין שם אלא גדולה וקטנה, פשט אונזער משנה רעדט זיך אז ס'נאר דא איין ערוואקסענע טאכטער און איין יונגע טאכטער, און ביי דעם זאגט די משנה אז די גרויסע איז אינגאנצן נישט אין בילד, די קליינע אויף איר איז דא א ספק, און דא איז אוודאי קדישין מסירין לביאה, ווייל ס'נישט דא דא אנדערע שוועסטערס, קיינער נישט קיין אחות אשתו, ס'נאר דא איין יונגע מיידל דא, איי והא בוגרות קטנות א לשון רבים, זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין קשיא מאי בגרות? בגרות דעלמא. פשט, די משנה רעדט נישט פון איינער וואס האט אסאך בגרות'ן אינדערהיים, נאר ס'רעדט זיך פאר אלע בגרות'ן פון די וועלט. טאמער ענקער טאטע טוט אזא זאך איז אזוי די דין. אבער דא רעדט מען פון א טאטע וואס האט נאר איין בגרות מיט איין קטנה, און די משנה זאגט אונז אז די בגרות איז נישט אין בילד, די קטנה, זי איז די וואס די טאטע האט מקדש געווען. איי זאגט די גמרא פשיטא, בגרות מאי עבידתייהו פשט ווי קומט אריין די בגרות אין בילד? פארשטייט זיך די טאטע קען דאך נישט מקדש זיין די בגרות. איז פארשטייט זיך די קטנה איז די וואס די טאטע האט מקדש געווען, ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן דשויתיה שליח, פשט די משנה רעדט זיך אז די בוגרת האט געמאכט די טאטע א שליח, א שליח לקבלה אז די טאטע זאל איר אויך קענען מקדש זיין, און ממילא מהו דתימא כי מקבל קידושי אדעתא דידה קא מקבל, דא איז אפשר יא דא א ספק אז די טאטע האט אפשר מקבל געווען קידושין פאר די בוגרת, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי, נאר טאמער די טאטע האט מקדש געווען זיין טאכטער סתם, אוודאי האט ער געמיינט די קטנה נישט די בוגרת, פארוואס? ווייל לא שביק איניש מידי דאית ליה הנאה מיניה, ועביד מידי דלית ליה הנאה מיניה, פשט די קדישין געלט פון די קטנה גייט דאך פארן טאטן, די קדישין געלט פונעם בוגרת גייט פאר די בוגרת אליין, איז מסתבר די טאטע האט דא געוואלט מאכן געלט האט מקדש געווען די קטנה נישט די בוגרת, איי פרעגט די גמרא מי לא עסקינן דאמרה ליה קידושי לך, פשט קען דאך אויך זיין אז די בוגרת האט געזאגט פארן טאטן אז ווען די טרעפסט מיר א מאן און די נעמסט די קדישין איך בין מוותר אויף די געלט קענסט האלטן די געלט, איז ווייטער וואס איז די אינטערעסע פונעם טאטן צו מקדש זיין די קטנה, ביי ביידע מאכט ער די געלט עס קען זיין ער האט טאקע געמיינט די בוגרת, זאגט די גמרא ניין אפילו הכי לא שביק איניש מצוה דרמיא עליה ועביד מצוה דלא רמיא עליה, די טאטע האט א מצוה צו מקדש זיין די קטנה מער ווי די בוגרת, ווייל זיין איר קדושין איז דאך אין זיינע הענט, און ממילא איז מסתבר אז טאקע אזוי איז געווען אז די טאטע האט מקדש געווען די קטנה נישט די בוגרת און פארדעם זאגט טאקע די משנה אז די בוגרת איז נישט מקודשת די קטנה איז מקודשת. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה מי שיש לו שתי כתי בנות, די משנה האט גערעדט פון א טאטע וואס האט צוויי גרופעס פון טעכטער, און די משנה האט געזאגט אז די טאטע האט געזאגט אז ער האט מקדש געווען די גדולה, מען ווייסט נישט וועלכע גדולה מען האט דא געמיינט, צו די עלטסטע פון די ערשטע גרופע צו די עלטסטע פון די צווייטע גרופע אדער איינע פון די מיטלסטע, האט מען געזען א מחלוקת ר' מאיר ר' יוסי, ר' מאיר האט געזאגט אז אלע טעכטער זענען ספק מקודשת חוץ די יונגסטע, די יונגסטע פון די יונגסטע די ממש די קלענסטע זי איז זיכער נישט קיין גדולה, רבי יוסי זאגט ניין, ס'איז זיכער האט די טאטע געמיינט די עלטסטע פון די עלטסטע, ווייל א מענטש לייגט זיך נישט אריין א ספק. שפעטער האט מען געזען די זעלבע מחלוקת ביי קטנה, א טאטע וואס האט געזאגט, ער האט מקדש געווען די קטנה, מען ווייסט נישט צו ער מיינט די יונגסטע פון די ערשטע פרוי אדער די יונגסטע פון די צווייטע פרוי, אדער איינע פון די מיטלסטע, איז אויך ר' מאיר האט געזאגט אלע מיידלעך זענען ספק מקודשת'ן חוץ די עלטסטע אליין, די עלטסטע פון די ערשטע, זי איז זיכער נישט קיין קטנה, און רבי יוסי זאגט ניין, די טאטע האט זיכער געמיינט די יונגסטע טאכטער ממש. איז פארוואס האט די משנה געדארפט איבער'חזר'ן די זעלבע מעשה ביי גדולה? און די זעלבע מעשה ביי קטנה, מ'וואלט געקענט אליין פארשטיין אז די זעלבע מחלוקת ר' מאיר ר' יוסי וואס איז דא דא איז אויך דא דא, זאגט די גמרא צריכא מען דארף האבן ביידע ציורים, ווייל דאי אשמעינן קמייתא, בהך קאמר ר' מאיר דכיון דאיכא זוטרא מינה להך גדולה קרי לה, אבל בהא אימא מודה ליה לר' יוסי דקטנה להך קטנה דכולהו קרי לה. פשט, ווען די משנה וואלט נאר געברענגט די ערשטע מחלוקת וואלט איך געזאגט אזוי, דאס וואס ר' מאיר האלט אז יעדע מיידל קען זיין זי איז א גדולה, איז טאקע מסתבר, ווייל ס'מאכט זיך אמאל דאס די דרך, א טאטע רופט זיין טאכטער א גדולה אפילו זי איז נישט די עלטסטע ממש אבער זי האט מיידלעך אונטער איר רופט מען איר א גדולה, אבער צו גיין רופן א מיידל א קטנה ווייל ס'איז דא מיידלעך העכער איר איז דאס איז נישט מסתבר, ווייל נארמאל רופט א מענטש קטנה די יונגסטע נאר די יונגסטע ממש, און ממילא וואלט איך געזאגט אז ווען ס'קומט צו קטנה ווען א טאטע זאגט ער האט מקדש געווען די טאכטער קטנה דא איז ר' מאיר אויך מודה אז אוודאי האט ער געמיינט די קטנה ממש, די קלענסטע טאכטער ממש. פאר דעם דארף מען אויך האבן די צווייטע מחלוקת זאגן אז ס'איז נישט אזוי אז אפילו ווען א טאטע האט געזאגט קטנה האלט ר' מאיר אויך יעדע מיידל קען הייסן קטנה חוץ די עלטסטע אליין. ווייטער ואי איתמר בהא, טאמער מ'וואלט נאר געהאט די צווייטע מחלוקת ביי קטנה וואלט איך געזאגט בהא קאמר ר' יוסי אבל בהך אימא מודה ליה לר' מאיר. פשט וואלט איך געזאגט אז יא, אז ביי קטנה האלט טאקע ר' יוסי קטנה רופט א מענטש נאר די אינגסטע טאכטער ממש. אבער גדולה? קען זיין גדולה, יעדע טאכטער איז א גדולה ווייל ס'דא מיידלעך אונטער איר, איז צריכא דארף מען האבן ביידע מחלוקת'ן. זאגט אונזער גמרא, למימרא, דר' מאיר סבר מחית איניש נפשיה לספיקא, ור' יוסי סבר לא מחית איניש לספיקא, פשט לכאורה קומט אויס אין אונזער משנה, אז ר' מאיר האלט אז ווען א מענטש זאגט א לשון, איז מוז נישט זיין אז ער האט געזאגט א קלארע לשון, ס'קען זיין ער האט געזאגט א ספק'דיגע לשון און ממילא אז די טאטע זאגט גדולה איז מוז נישט זיין אז ער האט געמיינט די עלטסטע ממש קען זיין ער האט געמיינט יעדע טאכטער חוץ די קלענסטע רבי יוסי האט געזאגט ניין לא מחית איניש לספיקא א מענטש לייגט זיך נישט אריין א ספק אז ער האט געזאגט גדולה איז האט ער נישט האט ער נישט געוואלט ס'זאל זיין א מצב וואס מ'זאל נישט וויסן וואס ער האט געמיינט ס'איז זיכער ער האט געמיינט די עלטסטע ממש אזוי קומט דאך אויס אין אונזער משנה אבער אויף דעם פרעגט די גמרא והא איפכא שמעינן להו, אז אונז האמיר קלאר א משנה וואס דארט זעט מען פארקערט, דתנן, מיר האבן געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין נדרים, הנודר עד הפסח, איינער וואס מאכט א נדר ער גייט נישט הנאה האבן פון זיין חבר ביז פסח, און די שאלה איז וואס טוט זיך פסח אליין, איז די דין איז אסור עד שיגיע, איז די דין איז אז פסח אליין מעג ער הנאה האבן פונעם חבר, ווייל עד פסח מיינט עד ולא עד בכלל, פסח אליין איז שוין נישט דא קיין נדר, וואס איז טאמער איינער זאגט אבער עד שיהא פסח, ער האט צוגעלייגט א לשון, אז ער האט צוגעלייגט א לשון איז אוודאי האט ער מרחיב געווען דעם נדר, אסור עד שיצא, דעמאלטס טאר ער נישט הנאה האבן פון דעם חבר ביז נאך פסח. ווייטער וואס איז טאמער איינער האט געזאגט עד פני פסח? איז דא דא א מחלוקת, רבי מאיר אומר אסור עד שיגיע, רבי יוסי אומר עד שיצא, רבי מאיר זאגט ביז פסח אליין, רבי יוסי זאגט ביז נאך פסח, וואס איז די מחלוקת דא צווישן רבי מאיר רבי יוסי? און ווי די גמרא פארשטייט יעצט, באלד וועט מען זען אנדערש, אבער ווי די גמרא פארשטייט יעצט, איז די מחלוקת אזוי, ווען איינער זאגט עד פני, לכאורה וואס מיינט ער? ער מיינט עד לפני, ביז פאר, די שאלה איז וואס מיינט פאר? איז רבי יוסי האלט עד לפני, מיינט ביז פאר פסח, יעדע מינוט פון פסח קען זיין פאר פסח, די ערשטע טאג פסח איז פאר די צווייטע טאג, די צווייטע טאג איז פאר די דריטע טאג, די דריטע טאג איז פאר די פערדע טאג, אפילו די לעצטע טאג איז אויך פאר די לעצטע מינוט, יעדע מינוט פון פסח קען זיין לפני פסח, פאר דעם זאגט רבי יוסי אז גאנץ פסח איז אינעם נדר, רבי מאיר זאגט ניין, רבי מאיר זאגט עד לפני ביז פאר פסח מיינט ביז פאר פסח, ביז ווען פסח קומט אריין, און וואס זעהן מיר דא, זעהן מיר דא פונקט פארקערט, זעהן מיר אז רבי יוסי האלט אז א מענטש לייגט זיך אריין א ספק'דיגע לשון, א מענטש האט געזאגט עד פני, איך ווייס נישט וואס ער האט געמיינט, זאגט מען גאנץ פסח איז אסור. ר' מאיר לכאורה האלט פארקערט, אז א מענטש לייגט זיך נישט אריין א ספק איז וואס מיינט עד פני, ביז פסח אליין, פסח אליין נישט, איז פונקט פארקערט ווי מען זעט באונזער משנה, אמר ר' חנינא בר אבדימי אמר רב, ענטפערט ר' חנינא בר אבדימי אמר רב מוחלפת השיטה, מען דארף טאקע פארדרייען די שיטה דא אין די ברייתא, אז ר' מאיר איז דער וואס זאגט עד שיצא, און ר' יוסי איז דער וואס זאגט עד שיגיע, והתניא, ברענגט טאקע די גמרא א ראיה פון א ברייתא, שטייט קלאר אין די ברייתא אזוי, זה הכלל, זאגט די ברייתא כל שזמנו קבוע, יעדע זאך וואס די זמן איז קבוע, ווי רש"י רעדט אויס, מען רעדט דא דווקא פון א יום טוב וואס די זמן איז קבוע, אז א מענטש וועט זאגן אויף א א זאך וואס איז נישט קבוע למשל קיץ אדער בציר אדער קציר, זאכן וואס יעדע מענטש טוט אנדערש, יעדע מענטש שניידט זיין תבואה אנדערש, איז אוודאי דארט וועט א מענטש נישט זאגן עד הקציר ביז סוף קציר, ווייל וואס מיינט קציר? יעדע ביי יעדע מענטש מיינט עס אנדערש איז דארט אוודאי מיינט ער די ערשטע מינוט אבער א זאך וואס די זמן איז קבוע אזוי ווי פסח ואמר עד פני איז ר' מאיר אומר עד שיצא ר' יוסי אומר עד שיגיע זעהט מען טאקע אז די שיטות זענען פארדרייט דא אין די ברייתא ס'איז נישט קיין קשיא אויף אונזער משנה זאגט יעצט די גמרא ווייטער אמר אביי זאגט אביי מחלוקת בשתי כתי בנות די מחלוקת דא צווישן ר' מאיר און ר' יוסי איז נאר ווען איינער האט צוויי גרופעס טעכטער, טאקע אזוי ווי ביי די ציור פון אונזער משנה, וואס דארט, לאמיר זאגן א מענטש זאגט גדולה, איז ר' מאיר האלט יעדע טאכטער קען זיין א גדולה חוץ די קלענסטע, ר' יוסי זאגט ניין, נאר די עלטסטע זי איז די גדולה. אבל בכת אחת ווען איינער האט נאר איין גרופע טעכטער, איז דא, זאגט אביי דברי הכל גדולה ממש, קטנה ממש, אמצעית בשמה קרו לה. דא איז יעדער מודה אז ווען איינער זאגט גדולה מיינט עס דווקא די עלטסטע, ווען איינער זאגט קטנה מיינט עס דווקא די יונגסטע, ווייל די מיטלסטע טעכטער רופט מען ביים נאמען, נישט גדולה נישט קטנה. פשט איז אביי אונז דא מחדש, אז ווען א טאטע האט צוויי גרופעס טעכטער, דארט פאסט זאגן גדולה, סיי אויף די עלטסטע פון די ערשטע פרוי, ווייל זי איז טאקע די גדולה פון די גאנצע גרופע, און סיי אלע טעכטער פון די ערשטע פרוי זענען א געוויסע זינען א גדולה, ווייל יעדע טאכטער פון די ערשטע פרוי איז גרעסער פון די גאנצע גרופע, פון די צווייטע פרוי, איז א מיידל וואס איז עלטער פון א גאנצע גרופע, אדער א מיידל וואס איז די עלטסטע פון די גרופע אליין, זי איז שייך צו רופן גדולה. אבער ווען א מענטש האט נאר איין גרופע טעכטער פון איין פרוי, איז די אלע מיטלסטע טעכטער זיי איז נישט שייך צו רופן גדולה. איז דא, זאגט אביי, דא וועט ר' מאיר אוודאי אויך מודה זיין אז איינער האט געזאגט גדולה, אוואדע האט ער געמיינט גדולה און הוא הדין לקטנה די זעלבע ענין. פרעגט אבער די גמרא אמר ליה רב אדא בר מתנה לאביי, אלא מעתה אמצעית שבכת שניה תשתרי, פשט לויט דיר דו זאגסט דאך אז יעדע מיידל וואס איז נישט די עלטסטע פון איר אייגענע גרופע אדער עלטער פון א גאנצע גרופע איז נישט שייך צו רופן גדולה, אויב אזוי ביי די ציור פון אונזער משנה, די משנה רעדט זיך דאך פון צוויי גרופעס, לאמיר זאגן א טאטע האט צוויי גרופעס טעכטער, די ערשטע גרופע האט פינף מיידלעך, די צווייטע גרופע האט פינף מיידלעך, לכאורה קומט אויס אין די משנה לויט ר' מאיר אז די אלע צען טעכטער ניין פון זיי עלן זיין אסור, פשט ניין פון זיי איז א ספק אפשר זיי האט די טאטע געמיינט ווייל יעדעס איינס איז שייך זיך צו רופן גדולה איי פארוואס די צווייטע די דריטע און די פערדע טאכטער פון די צווייטע גרופע ווי איז שייך זיך צו רופן גדולה פשט גאנץ גוט אלע טעכטער פון די ערשטע גרופע זיי אלע זענען עלטער פונעם צווייטן גרופע און ווי מען האט געשמועסט א מיידל וואס איז עלטער פון א גאנצע גרופע איז שייך צו רופן גדולה איז זיי זענען מסודר די זעלבע זאך די ערשטע טאכטער פון די צווייטע גרופע זי איז אויך שייך צו רופן גדולה ווייל זי איז די עלטסטע פון איר גרופע. אבער די צווייטע, די דריטע און די פערדע, זיי זענען דאך נישט די עלטסטע פון זייער גרופע און זיי זענען נישט עלטער פון א גאנצע גרופע. איז וואס עפעס? זאגט די משנה לויט ר' מאיר אז ביי אזא ציור איז ביי אלע דא א ספק קידושין. לכאורה אלע מיטלסטע טעכטער פון די צווייטע גרופע זענען אינגאנצן נישט אינעם ספק ווייל זיי איז נישט שייך זיי צו רופן גדולה. ענטפערט טאקע די גמרא, הכא במאי עסקינן בשאין שם אלא גדולה קטנה. אז מען מוז טאקע זאגן אז די משנה רעדט זיך אז פון די צווייטע גרופע איז נישט דא דא קיין גאנצע גרופע סך הכל צוויי מיידלעך א גדולה מיט א קטנה איז ביי דעם זאגט די משנה אז ר' מאיר האלט אז אלע זענען ספק מקודשת חוץ די קטנה שבקטנות אבער אוודאי ווען ס'וואלט געווען דא מיטעלסטע טעכטער אינדערמיטן וואלטן זיי אויך נישט געווען בכלל ספק ווייל ביי זיי איז נישט שייך צו רופן גדולה זאגט די גמרא והכי נמי מסתברא איך האב אויך א ראיה אז די משנה רעדט זיך ביי א ציור וואס איז נישט דא קיין מיטעלסטע ס'נאר דא א גרויסע מיט א קליינע פון די צווייטע גרופע, ווייל דאם איתא דאיכא ליתניה, ווייל ווען ס'וואלט געווען דא מיטלסטע מיידלעך וואלט די משנה געדארפט רעדן פון דעם פשט די משנה זאגט דאך אז די טאטע האט מקדש געווען די גדולה, און די טאטע זאגט איך ווייס נישט צו גדולה שבגדולות צו גדולה שבקטנות, פארוואס זאגט נישט די טאטע אויך גדולה שבאמצעות, איז זעהט מען ס'איז נישט דא קיין מיטלסטע, איז טאקע א ראיה, זאגט אבער די גמרא איז דאס דען א ראיה? ולטעמיך לויט דיר, אמצעית שבכת ראשונה, דודאי ספיקא ואסירא ליה, מי קתני לה? פשט, אונז זאג מיר יעצט סך הכל אז אין די צווייטע גרופע איז נישטא קיין מיטעלסטע מיידלעך, ווייל ווען ס'וואלט געווען וואלט די משנה געדארפט רעדן פון דעם. וואס טוט זיך מיט די מיטעלסטע מיידלעך פון די ערשטע גרופע? ביי זיי איז דאך יא דא א ספק ווייל זיי איז דאך יא שייך צו רופן גדולה זיי זענען עלטער פון א גאנצע גרופע. און פארוואס רעדט נישט די משנה פון זיי? איז לכאורה ווייל די משנה האט אינגאנצן נישט גערעדט פון מיטעלסטע טעכטער. איז ברענג מיר נישט קיין ראיה אז די משנה האט נישט גערעדט פון די מיטלסטע טעכטער פון די צווייטע גרופע, ווייל זעהסט דאך די משנה רעדט אויך נישט פון די מיטלסטע טעכטער פון די ערשטע גרופע און דארט איז דאך יא שייך די ענין פון א ספק, ביי זיי איז דאך זעכער א ספק אז אפשר מיינען זיי גדולה, איז פון דא נישט קיין ראיה, זאגט אבער די גמרא וואס עס איז נישט גערעכט, ווייל הכי השתא התם תנא קטנה דידה לאיסורא והוא הדין להך דקשישא מינה, הכא אם איתא דאיכא ניתנייה, פשט, זאגט די גמרא עס איז דא א סיבה, פארוואס די משנה דארף נישט אויסרעכענען די מיטלסטע טעכטער פון די ערשטע גרופע, ווייל אז די משנה רעכנט אויס די יונגסטע פון די ערשטע גרופע, די משנה האט דאך געזאגט אז מען ווייסט נישט צו די יונגסטע פון די ערשטע גרופע הייסט גדולה ווייל זי איז עלטער פון אלע וואס זענען יונגער פון איר, איז אז מען זעט אז די משנה מאכט זיך צו טון פון די יונגסטע פון די ערשטע גרופע אז ס'איז שייך איר צו רופן גדולה ווייל זי איז עלטער פון א גאנצע גרופע, איז פארשטייט זיך אז אלע אירע עלטערע שוועסטערס אלע מיטלסטע מיידלעך פון די ערשטע גרופע איז אוודאי זיי שייך צו רופן גדולה, ווייל זיי זענען אויך עלטער פון די גאנצע צווייטע גרופע, איז איך פארשטיי פארוואס די משנה רעדט נישט פון אלע מיטלסטע טעכטער פונעם ערשטן גרופע, אבער פונעם צווייטן גרופע. טאמער די משנה וואלט זיך גערעדט ביי א ציור וואס איז דא מיטלסטע טעכטער, וואלט די משנה געדארפט רעדן פון דעם, די משנה וואלט געדארפט זאגן אז די מיטלסטע טעכטער זענען אויך אסור, און אז די משנה האט דאס נישט געזאגט, איז מוז זיין ווייל ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס איז נישט דא, ווייל ווען ס'וואלט ווען געווען, וואלטן זיי אוודאי נישט געווען אסור, ווייל ווי אביי האט געזאגט, יעדע מיידל וואס איז נישט עלטער פון א גאנצע גרופע אדער וואס איז נישט די עלטסטע פון איר אייגענע גרופע איז נישט שייך זי צו רופן גדולה. פרעגט אבער די גמרא א קשיא אויף אביי, אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא, הא פסח דכי כת אחת דמי ופליגי, פשט פריערט האט מען געזען א משנה אין נדרים וואס דארט האט די משנה דן געווען ווען איינער מאכט א נדר עד פני פסח צו עס מיינט פאר פסח אליין אדער אפשר יעדן טאג פון פסח איז שייך צו רופן פני פסח ווייל עס קומט פאר די טאג וואס איז נאכדעם האט מען געזען א מחלוקת רבי מאיר און רבי יוסי מוחלפת השיטה ווי מען האט דארט געזען אבער פרעגט רב הונא בריה דרב יהושע לויט אביי, וואס אביי האט יעצט מסביר געווען אז ווען איינער האט איין גרופע מיידלעך און ער זאגט גדולה דארט איז נישטא קיין ספק, דארט איז קלאר אז ער מיינט די עלטסטע, נאר ביי צוויי גרופעס הייבט זיך אן די ספק, איז פסח איז פונקט ווי איין גרופע, ס'איז איין יום טוב, ס'איז נישט צוויי גרופעס, און פארוואס דארט פלוצלינג הייבט זיך אן א ספק, וואס מיינט לפני, צו ס'מיינט פאר פסח, אדער יעדן טאג איז שייך צו רופן פאר די נעקסטע טאג, וואס איז בכלל די ספק, וואלט געדארפט זיין קלאר אז עד פני פסח מיינט פאר פסח. זאגט טאקע די גמרא, אמר ליה, ענטפערט רבא, התם, דארט איז אינגאנצן אנדערש די מחלוקת, ס'איז אינגאנצן נישט ווי דו האסט געמיינט, פשט ווען איינער וואלט געזאגט עד לפני, וואלט קיינער נישט געהאט קיין צד צו זאגן אז די צווייטע טאג איז לפני די דריטע און די דריטע איז לפני די פערדע, אוודאי עד לפני מיינט ביז פסח אליין פסח אליין נישט, נאר וואס איז דארט די מחלוקת בלישנא דעלמא קמיפלגי מר סבר עד פני פסח עד קמי פסחא, ומר סבר עד דמיפני פסחא, פשט דארט רעדט זיך נישט אז א מענטש האט געזאגט עד לפני, דארט רעדט זיך אז א מענטש האט געזאגט עד פני. די שאלה איז וואס מיינט עד פני? איין מאן דאמר האלט אז עד פני מיינט עד לפני. טאמער ס'מיינט עד לפני איז טאקע ביז פסח איז די נדר חל, פסח אליין נישט. אבער ס'דא א צד צו זאגן אז עד פני מיינט עד דמיפני ביז ס'עט זיך ענדיגן. טאמער עד פני מיינט עד דמיפני איז טאקע די נדר חל ביז פסח ענדיגט זיך די נדר איז חל ביז נאך פסח.